שמעו נא רבותיי דיינים מומחים כ'וויל זאגן פארן עולם איר ווייסט עטס זענט א באנדע בהמות כ'מיין איך רעד מיר אויס די גארגל מיט די לינג איך רעד איך רעד מען זאל וואטשן די קינדער און יעדער מיינט אז איך מיין זיין חבר'ס קינדער איך מיין דאך דיינע קינדער דו טיפש דו געקומען א איד צום ראפשיצער רב אריינגעקומען רבי איך האב א חבר געזינדיגט מיט אן אשת איש און ער דאס געטון און יענץ געטון און ער וויל האבן א תשובה, פרעגט ער אים פארוואס קומט ער נישט צו מיר אליין צו מיך בעטן א תשובה, האט ער געזאגט ווייל ער רבי שעמט זיך האט ער מיך געשיקט, זאגט ער ווייסטו וואס, זאג דיין חבר ער זאל קומען און זאגן אז זיין חבר האט געזינדיגט, און ממילא לאזט ער דאך נישט וויסן ווער יענער איז, די זעלבע אויך יעדער מיינט איך מיין דיין זון, נישט דיין זון איך מיין יענעמס זון, ניין ניין איך מיין דיין זון. עניוועי. דא א יונגערמאן אין קרית יואל איז אלט איך ווייס זיבן און צוואַנציק אַכט און צוואַנציק כווייס נישט פונקטליך ווי אלט ער איז בין נישט געווען ביי זיין ברית און קען זיין יא האב איך שוין פארגעסן ער הייסט יואל עם גליק יואל גליק אונסדארפער א מאליק א גליק אונסדארפער די אלע שמות האבן מיר דא קיצור איז שושן פורים האט ער מאלעסטעט א ניין יעריג יונגל. יא, מאלעסטעד, פארסיבל טאטשינג, מיט די גאנצע ניין יארדס. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט, מען דארף נישט עובר זיין אויף כמכחול בשפופרת אז מען זאל זיין מחויב מיתה און אדער אדער כרת אדער בזמן שבית המקדש היה קיים האט מען אים געגעבן סקילה, מען דארף נישט עובר זיין. די אלע זאכן אויף צו דעמעדזשן דאס קינד. מיט אנדערע ווערטער, דאס קינד ווערט געדעמעדזשט ווען דו טאטשסט אים נאר פארסיבל ווען דו טוסט אים די מינדעסטע זאך. אה, יו קען געט עוועי וויט איט בידי שמים, דו האסט נישט געמאכט כמכחול בשפופרת צו כדומה. העי, דאס איז אבער נישט די פשט אז דו מעגסט עס טון, יו אר קילינג א טשיילד, פארגע פארגעס יעצט פון די עבירה און פארגעס יעצט פון דעם עונש. בכלל האבן אונז א כלל די אלע עונשים שבתורה, יעדע זאך שטייט מיר אין די תורה, איז ס'מוז נישט שטיין כרת און די אלע אנדערע זאכן און די עונשים אז מ'זאל חלילה נישט עובר זיין אויף א דבר תורה, א דבר תורה טאר מען נישט עובר זיין אפילו ס'האט נישט קיין עונש עטעטשט טו איט, עובר זיין אויף א מצות עשה וואס ס'שטייט נישט קיין עונשים אויף דעם אחוץ ס'איז דא אפאר למשל ביי מילה שטייט א עשה שיש בו כרת, אנדערע אפאר זאכן, אבער אונז פאלגן מיר דעם רצון השם. מיט אזא דבר של דאורייתא ציטערט מען מ'זאל עס נישט חלילה עובר זיין, און אפילו א איסור דרבנן גיבן מיר אונז זייער שטארק אובאכט אויף יעדע זאך, ס'איז דא כללים, ביי איסור תורה מ'איז מחויב מחמיר צו זיין, ביי איסור דרבנן איז דא זאכן וואו מ'מעג מיקל זיין, אבער דער עונש טוט אונז נישט מאכן זאל מיר פאר דעם מער מורא האבן צו ווייניגער, ווען ס'איז א דבר מן התורה דארף מען אויף דעם זייער נזהר זיין. יעצט כל שכן וקל וחומר ס'קומט נאך דא צו א הארבע זאך, די יו אר קילינג ע טשיילד, פארגעס שוין פון דעם עונש, דו הארגעסט א קינד, לעטס פוט איט דיס וועי, אז דו טוסט עבירות וואס שבין אדם למקום, און דו האסט תשובה געטון, האסט נישט געדאווענט, האסט נישט געליינט קרישמע, האסט נישט געלייגט תפילין, טוסטו תשובה אויפן פלאץ און דער אייבערשטער איז מוחל, עובר על מצוות עשה, איז לא זז עד שמוחלין לו, פיין, סאו כאטשיג האסט נישט געלייגט קיין תפילין, סאו האסט נישט געליינט קרישמע, טאמער האסטו געטון תשובה מאהבה. ווערט עס זכיות און טאמער נישט ווערט עס נאר שגגות. פיין, נאו פראבלעם. טאמער האסטו אבער איינעם א בין אדם לחביר האסטו אים אויסגעשטאכן ביידע אויגן און ער איז געבליבן בלינד פאר לייף צו דו האסט אים אפגעהאקט די הענט און ער איז געבליבן קריפלד פאר לייף איז עס א מורא'דיגער עונש. שטעל דיר פאר ווען דו האסט אים אפגעהאקט דעם קאפ און ער אינגאנצן ער לעבט נישט ער איז א א ליווינג זאמבי. ס'איז ס'איז זייער זייער שעדליך יו שוד נעווער געט אינוואלווד אין איט. און ברוך השם אז די גאווערמענט, די גויים פארשטייען דאס, שטעל דיר פאר ווען זיי פארשטייען ווי די זעלבע ווי די רבנים פארשטייען וואלטן דאך אונז געווען היינט איר הערט וואלט סדום און עמורה אדמה צבויים און אפילו צוער און און אלע לענדער וואס מען האט געטוהן די אלע זנות וואלטן געווען מעפל קינדער קעגן אונז, כ'האב מזל די גויים פארשטייען, עניוועי סאו ער הייסט יואל גליק, מען האט אים ארעסטעד, מען האט אים אויפגעפיקט און ער גייט זיין אין קאורט.

טשא, אקעי ס'איז שוין יא דא קינדער, אקעי. מאלעסטן קינדער? דאס איז דאך סתם נחום ראזענבערג'ס פאנטאזיעס, ער זיצט א גאנצן טאג און טראכט פון זנות און דאס איז אים בייגעפאלן. מאלעסטן קינדער? איט נעווער העפענד. ניין. איי ער האט בייניש געזעסן מיט א מאן מיט זיין אייגענע ניס אויף די שויס, דאס הייסט נישט מאלעסטן. דאס הייסט שפילן לאוו, ליבע שפילן. זי אנידערצורייסן, דאס האט ער נישט געקענט, ער איז דאך א רב. עניוועי. למעשה. עפעס איז מען שוין מודה, אה, אה, ס'איז שוין דא קינדער און ס'איז שוין שוין דא מאלעסטעישן. יעצט האט זיך אנגעהויבן א מעשה, פארוואס זענען זיי טאקע געגאנגען צו די פאליס? ווי קומט וויטריאל צו גיין צו די פאליס? ס'איז דא אין דעם צוויי שיטות, איין שיטה איז, ס'איז געווען עטליכע אסיפות לעצטנס אין סאטמארע קהל, מ'האט געזען אז די מצב איז נישט אין דער ארדענונג, מ'איז זיך מיישב געווען אזוי, דא דא צוויי וועגן צו גיין, אדער אויף די רעכטע זייט מיט נחום ראזענבערג און נײַנציק פראצענט פון די שטאט זענען מיט אים, אדער גיימער אויף די לינקע זייט. די פאר פארשאלטענע לג לג רבנים מיט מענדעלע חזן רויבער מיט זיין שוואגער שמעון זאב מייזעלס און נאך אפאר רבנים מיטן שאפראנער רב מיט נאך אפאר אזאלעכע צודרייטע פארביסענע הינט און אויכעט די פאר פראצענט חזירים איך ווייס נישט צו עס איז פינף פראצענט צו עס איז זעקס צו עס איז אייט פראסענט איך ווייס נישט אבער בקיצור די רבנים מיט די חזירים זענען טען פראסענט און די זענען אויף די לינקע זייט. יעצט קען מען גיין אדער מיט די לינקע אדער מיט די רעכטע, האט קהל באשלאסן ביי עטליכע אסיפות, סאו האב איך געהערט אז מען גייט מיט נחום ראזענבערג'ס זייט, נישט מיט מיר אינאיינעם, נעה, איך ברויך ענק נישט עטס ברויכטס מיך נישט, מען גייט אנהייבן צו נעמען עקשאן. דאס איז איינע פון די ווערזשענס וואס איך האב געהערט פארוואס מען האט איינגעזעצט. די צווייטע ווערזשן האב איך געהערט נאך א קלוגערערע ווערזשן, דער טאטע פון דעם יונגל איז זייער א קלוגער מענטש, ער איז נישט קיין בהמה. ער האט געזאגט איך וויל א פראטאקאל, און דו ווייסט וואס הייסט א פראטאקאל? יעדער פאליס וואס גייט אויף אן אינוועסטיגעישן מוז ער ארויסגעבן א א שטיקל באשרייבונג וואס ס'איז געווען, וויאזוי ס'איז געווען, ווען ס'איז געווען. דער טאטע האט געזאגט פאר דעם וויטריאל אזוי, רבי איד, עט זיין א פראטאקאל איז גוט, ווען נישט גיי איך אליינס צו די פאליס און דו גייסט אויך זיצן, ווייל דו קענסט עס מער נישט באהאלטן, אונז זעמער מער נישט דא. צו שפילן געימס מיט אהרן בארן באקסער מיט זיין שייגעץ שטיק. איז דא דא אין דעם צוויי שיטות, איך בין נישט קלאר וועלעכע שיטה ס'איז אמת, אבער יהיה איך שיהיה וועלעכע ס'זאל זיין אמת דארף מען זיך אפלערנען. אויב איז עס די ערשטע אז קרית יואל בייגט זיך צו די רעכטע זייט איז דאס א מורא'דיגע געווינס, אלע צרות און פראבלעמען וואס אונז זעמער דורכגעגאנגען איז קליין געלט,

לעבעוויטש, די גאווערמענט איז אזוי ברוגז אויף די לעבעוויטש פרשה, זיי האבן איינגעזעצט ר' שלמה אהרן פאר גארנישט, ס'פיומען וואסערא מין בילד אפ מיט לגיון איז דא געווען, און זיי גייען אלע אויפפיקן, איך קען נאר נישט זאגן קיין נעמען ווייל ווען עטס וועטס אנטלויפן וועט מען זאגן נחום ראזנבערג האט געזאגט אויפן האטליין, ס'גייט זיין כ'מיין א ברייטער מנין גייט זיין דארטן אין תפיסה, כ'ווייס נאר נישט צו מ'עט זיי שטעלן אויף איין פלאץ, פארשטייסט? עניוועי, באט איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, סאו לפי ערך וואס מ'האט אויפגעטון דאך ס'איז א מורא'דיגע אטשיוומענט. טאמער ווידעראום האבן מיר דאס נישט אויפגעטוהן, זיי האבן עס נאר געטוהן ווייל די טאטע האט געזאגט ער וועט נעמען פראטאקאל, וויל איך ענק זאגן רבותי יעדער זאל דאס טוהן, איך האלט יעדער טאטע זאל נעמען פראטאקאל. ס'דא יעצט א ווידיאו וואס דרייט זיך ארום ווי מ'האט אנגעפראסקעט א סקווערער יונגל אין סיגלער, און ער איז אינגאנצן ארויס לתרבות רעות. און אינטערעסאנט ס'איז געווארן אויפגעכאפט מיט פיר אדער פינף יאר צוריק פון א קליינע פעדער מיט א טעיפ רעקארדער, איך האב שוין לאנג געזאגט רבותי פאר פופציג דאללער קויפטס אלע א טעיפ רעקארדער פאר ענקערע קינדער ס'איז א פען, די טיטשער ווייסט אפילו נישט די מלמד ווייסט נישט, ס'כאפט ווידיאו און אין די זעלבע צייט ס'איז אלעס פונקטליך פונקטליך אויפגעכאפט און אויכעט ס'כאפט אויף די וואויס. איך האלט אז יעדע טאטע זאל שיקן דעם קינד מיט אזא זאך אין חדר, ס'איז דאך אנבעליוועבל, זעקס צי פינף יאר צוריק האט מען דאס אויפגעכאפט אין א חדר, ווי ער הייסט דער בעסטער מלמד שפיצער און ער האקט אן, זעט אויס די שפיצערס האבן א קראנקייט צו דעם, ווייל דער שפיצער וואס ער איז אין סאטמאר דארט דער מנהל האט אויך געפראסקעט מיט א ציצית בענדל, זעט אויס אז די שפיצערס קענען נישט האלטן די הענט ביי זיך. ס'איז א אנבעליוועבל זאך, יעדער זאל שיקן זיין קינד אין חדר מיט דעם און שיקן אויף חתונות איבעראל, אויפכאפן אלעס, האטס נישט קיין מורא, אונז גיימיר אונטערברענגען די חזירים אזוי, איך זאג ענק, ווען מען לייגט אריין א חזיר אין קבר זאל מען מיטלייגן א ווידיאו, די גוים לייגן מיט א טעלעפאן, ווייל טאמער יענער וועט זיך אויפוועקן, און זיי האלטן אז מען ווערט פארפרוירן, קען מען זיך צוריק אויפוועקן, מעדיקל סייענס איז נישט קיין חילוק, זיי גלייבן אין תחיית המתים ווייל מען קען פארפרירן א מענטש און ער קען אויפשטיין, סאו טאמער זאל מען פארפרוירן זיי לייגן אים אריין שיקן זיי מיט א סעלפאון אז טאמער וועקט ער זיך אויף זאל מען קענען ארויסקלינגען און מען זאל אים קומען אויפוועקן. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? איך האלט אבער די אלע חזירים דארפן מיטלייגן אזא ווידיאו קעמערע ווייל איך בין זיכער אז זיי רוקן די הענט טויטערהייט, און זיי קריכן אריין צום שכן, און ס'איז ממש א חורבן, יענער איד איז געווען א שומר הברית, האט זיך נישט אנגערירט דארט, האט זיך נישט אפגעזייפט דארט, האט זיך נישט געוואשן דארט, די גמרא זאגט אז ווען ס'גייט אים אריין א דארן אינעם אבר זאל ער שטארבן און ער זאל עס נישט ארויסנעמען ווייל מ'טאר נישט אנרירן דעם אבר, נישט אזוי ווי מ'קוקט אין מקווה מ'זעט עלטערע אידן מ'קראצט זיך דארט אינאיינוועגס קוקט ער אויף די קינדער מיט זייער גוף מען ענדזשויעט זיך, פוי חזירים. דאס לערנט מען. באט עניוועי, איך האלט אז די חברה טויטערהייט קריכן אריין צום שכן און זיי טאטשן. איך האלט מען דארף מאכן אן עקסטערע בית החיים פאר די חזירים, צווישן זיך זאלן זיי טון וואס אימער. מען זאגט, ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה, אז צמח השם לצבי האט געזאגט אז מען זאל אים אראפלייגן זעקס פיס טיף אונטער דער ערד, זאגט ער, איכ'ל גיין שפאצירן דארט. יעצט שטעל דיר פאר אז א הייליגער צדיק וועט גיין שפאצירן דארט, די חזירים וועלן אויך גיין שפאצירן דארט, מען דארף זיי אלע אראפלייגן כאטש צען פיס טיף, אז זאלן קענען שפאצירן איינער צום צווייטן און זאלן דארט אויך טון זנות, אזוי ווי מען טוט אויף די וועלט טוט מען דאך אויף יענע וועלט. ס'איז אנבעליוועבל, זיי זענען אנסטאפעבל. עניוועי, איז יעצט איז מען שוין געוואויר געווארן ס'איז יא דא קינדער, און ס'איז יא דא חזירים, און מען קען גיין מאכן אדער א פראטאקאל אדער. מען זאל מאכן זיכער אז מען לעבט אין אזא סאסייעטי וואס זיי בייגן זיך שוין צו די רעכטע זייט, וואטעווער די סטארי איז, איך האלט א פראטאקאל איז שטערקער, ווייל טאמער ר' אהרן'ס איידעם שמעון זאב מייזעלס אדער ר' אהרן'ס זון מענדל ראבער וועט איינעם טאטשען, דעמאלטס אפילו זיי גייען צו די רעכטע זייט אויף די חברה אדעתא דהכי לא נדר. אויף זיי ווילן זיי נאך נישט אויפגעבן. און בעסער געזאגט אז אהרנע טאטשן איינעם זאל אויך נישט וועלן אויפגעבן און די זעלבע איז אז זאלי קען טאטשן איינעם סא עניוועי דעיס איז מיר שוין קלאר אז א חזיר האט שושן פורים געטאטשט א אינגל יעצט זיין דעפענס גייט זיין אז ער איז געווען דראנק עס איז א מצוה צו טרינקען ער קומט מיטן גרויסן שלחן ערוך דער טשאבער רב זכר צדיק לברכה פון לונדון דער וואס ברוך מרדכי טענה'ט ער האט אים מאלעסטעט ס'איז געווען אמאל א מעשה ער איז געגאנגען אין פארק און ער האט ארויסגענומען זיין. ערוה, און ער האט געזאגט פאר א פרוי, א שיינע בלאנדיני, אפשר ווילסטו מיט מיר אביסל ארומיוטשקען? און זי האט גראד גערופן די פאליס, מ'האט אים איינגעזעצט. געקומען אין קאורט האט ער געברענגט א גרויסן שולחן ערוך, שטייט אין שולחן ערוך אז מ'טאר זיך נישט צוריקהאלטן אז מ'ברויך קטנים, ווען ער טענה'ט ער האט מיט איר גארנישט געוואלט האבן צו טון, ער האט נאר געוואלט משתין זיין ווייל מ'טאר זיך נישט צוריקהאלטן. דער דזשאדזש האט געזען אז ס'איז אן אלטן רב און מ'האט דאך נאכנישט געוואוסט ברוך מרדכי'ס פרשה, האט ער אים ארויסגעלאזט.

כ'האב אייך געזאגט וואטש די קינדער! עניוועי, האסט נישט געוואטשט? טו בעד, זייער גוט, גוד פאר יו. עטס גייטס ענק אויסלערנען. מ'האט ענק אריינגעלייגט אזא שנאה אין ציונות, און מ'האט ענק אריינגעלייגט א שנאה אין נחום ראזענבערג, אז וואס נחום ראזענבערג זאגט איז ליגנט, און ס'איז, און מ'זאל אים נישט פאלגן. ווייל ווער ס'ליידט? דיינע קינדער ליידן? ס'גוט פאר יו. יעצט זאל איך אריינלייגן א שנאה קעגן די הנהלה און קעגן די רבנים און קעגן די שקצים וואס האבן מאלעסטעד די קינדער. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה, איך גיי ענק געבן א נאמען, אבער, עה, ניין, איך וויל ענק נישט געבן א נאמען ווייל סוף כל סוף קיינער האט דא נישט געטון שלעכטס און איך וויל נישט סתם ווי מען זאגט בא'עוול'ן מענטשן. ס'איז דא איינער, זייער א באקאנטע פיגור אין ווילימסבורג, א בא'טעמ'טער איד, זעכציג יאר אלט, ער איז א פיין אידל, איך מיין יעדער האט אים ליב, ער קריגט זיך נישט מיט קיינעם, ער איז אליין א טאטע פון עלף צוועלף קינדער מיט אייניקלעך, קיצור, ער איז ארא, ער דרייווט א באס, ער איז אראפגעקומען פונעם באס און איז געפארקט ביי די הייוועי. איז דארטן דורכגעגאנגען א יונגל וואס ער קען אים נאך פון ווען ער איז געבוירן, היינט איז ער שוין זעכצן יאר אלט אבער ער קען אים. ער זאגט אים אה שלום עליכם, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל דער איז א וואוילער בחור באמת קומט זיך אים גארנישט, סאו גיי איך נישט פארשעמען א מענטש פאר גארנישט ווייל סוף כל סוף ליסן ס'איז נישט ריכטיג, עניוועי גייט יענער צו און ער געבט אים אזא גלעט, אה וואס מאכסטו? כ'האב דיך שוין אזויפיל לאנג נישט געזען. איז געגאנגען דער בחור, העדס אפ טו יו, wow! ער האט אים אראפדערלאנגט אזא פראסק אין פנים אז די ציין האבן אים געטאפט. דער זעכצן יעריגער האט פאר דעם אלטן איד פאר דעם זעכציג יעריגן אראפדערלאנגט א פראסק. פרעגט ער אים, דו ווייסט פארוואס איך פראסקע דיך? זאגט ער, ניין, פארוואס? זאגט ער, דו הערסט אמאל אויס נחום ראזענבערג? נחום ראזענבערג טענה'ט אז ס'הייבט זיך אן מיט א גלעט אין פנים און נאכדעם גייט עס ביז פנים של מטה, אונטן. זאגט אים דער איד, איך וויל דיר זאגן א זאך, טוט מיר מורא'דיג וויי דער פראסק, איך האב באמת גארנישט געמיינט, אבער איך גיי עס דערציילן פאר נחום ראזענבערג, פארוואס? ווייל איך ווייס דאך ער גייט דורך דאס גיהנום, איך ווייס דאך ער האט נישט קיין שול וואו צו דאווענען. למשל, פורים האט יעדער ברוך השם געהאט וואו צו הערן די מגילה, איך האב נישט געהאט, איך זוך מיך יעצט איינער זאל מיר קומען ליינען די מגילה, די לעצטע זיבן יאר, ער קען בלאזן שופר אויך אזוי, עניוועי, למעשה ער גייט עס מיר פארציילן, ער האט עס מיר היינט פארציילט, ער האט מיך אויפגעזוכט, אין פערסאן האט מיר געזאגט זאלסט וויסן דו ווייסט נישט ווי ווייט די ארבעט גייט, ס'איז אזא הייליגע ארבעט אז ס'איז ממש נישט צו באגרייפן אויף וואסארא געוואלדיגע סוקסעס עטס האטס. יעצט דאס איז אויך א מורא'דיגע סוקסעס אז ס'איז געקומען צו א פונקט, עטס ווייסט נישט וואס דאס מיינט אז דער עולם טוט שוין אנערקענען אז יא ס'איז דא קינדער, ס'איז דא מאלעסטינג און ס'איז דא ביי אונז אין קרית יואל און אין יעדע חסידישע שטעטל און אין יעדע חסידישע מקווה און יעדן חסידישן בית מדרש. דאס איז ממש, איך זאג ענק, דאס איז געווינען די לאטערי, די גרויסע, איך ווייס ווי ס'הייסט, די מעגא מיליאנס, עניוועי, יעצט וועל איך גיין ווייטער, כ'וועל עס נישט מאכן לאנג ווייל ס'איז נאר אן עמורדזשענסי, ס'איז געווען יעצט א מורא'דיגע זאך אין מעדיסאן וויסקאנסין, ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך, דארט אין מעדיסאן וויסקאנסין איז געווען א גא. וואס האט אנגערירט א מיידל פון אכט יאר, נישט ווי מען דארף, איר ווייסט ווי, אין די באהאלטענע פלעצער. קיצור, דער טאטע איז דארט געשטאנען, האט זיך גענומען שרייען, איז געווען דארט נאך דריי גוים דעם טאטנ'ס חברים, און זיי האבן דעם מענטש אזאלכע מכות געגעבן אז מען האט אים אריינגעפירט עמערדזשענסי אין א האספיטעל. איין פיס האט מען עמפיוטעיטעט רייט עוועי, מען האט עס אראפגעשניטן, ווייל ער האט אזוי געבליט פונעם פיס אז ס'איז אזוי צעבראכן געווען אז מען האט נישט געקענט גארנישט טון דערמיט. בקיצור דעם צווייטן פיס האט די דאקטער געזאגט אין אפאר שעה ארום עט ער ערשט וויסן צו מען דארף נישט דאס צווייטע אויך עמפיוטעיטן. סאו ס'האט אים געקאסט ביידע פיס צו איין פיס צו טאטשן א מיידל אנאפראפריעט. און ס'זענען אלע פיר געשטאנען און זיי האבן עדות געזאגט פאר די פאליס און ס'איז געווען דארט א ווידיאו אינדרויסן אויך אין אלע הייזער זענען דא און מ'האט עס געזען. ענד געס וואט? איך גיי מיטהאלטן מיט דעם קעיס היל דעי אלל פראבעבלי וואלק עוועי מיט א הירא מעדאל. איך וויל ענק זאגן, דער טשארלס היינס דער פערד האט געמיינט אז משה גבאי עט זיין זיין יועץ, ער האט נישט געכאפט אז משה גבאי האט אראפגעברענגט אהרן טייטלבוים, אהרן טייטלבוים איז נישט אזא שלעכטער מענטש ווי דער רשע האט אים געמאכט משוגע, און האט אים אריינגעשטעלט דעם ברודער פאר א קאמפעטישן, איז דער טשארלס היינס האט געמיינט אז ער עט זיין משה'ס דאגי, אנדער דאגי, עט יעדער זיך לאזן, איך האב ענק געזאגט די סוף גייט זיין ביי די אידישע וועלט אויך אזוי מיט טאטשן א קינד מיר האבן געזאגט צענדליגע מענטשן דיין ארבעט גארנישט ווערט גיי לייג דיך שלאפן פרעג איך וואס איז זאגט ער ווען איינער טאטשט מיין קינד גיי איך קאלן ניין וואן וואן איך נעם די נענסטע אבדזשעקט וואס איך האב לעבן מיר און איך צוהאק אים אויף שטיקער איך געדענק ס'איז דא א וויזניצער אינגערמאן איך וויל נישט זאגן זיין נאמען היינט האט ער שוין חתונה געמאכט ברוך השם אלע קינדער. איך געדענק, ער האט געדאווענט אין וויזשניץ, איך פלעג אויך אמאל דאווענען דארטן, נאך אין די אלטע וויזשניץ, נישט דעם נייעם בילדינג, איז געקומען זיין זון און ער האט געזאגט, טאטי איך קום יעצט פון סאטמארע מקווה און איינער האט מיך געטאטשט ווי מען טאר נישט, איז געגאנגען דער טאטע און ער האט געזאגט פאר דעם יונגל קום ווייז מיר ווער דאס איז, און ער האט גענומען פון די גאס א טו ביי פאר און עס איז געווען. געהאט צוויי פיס לאנג צו צוויי א האלב פיס לאנג איז אריין אין סאטמאר אין קליימער און האט יענעם געכאפט נאך אין די מקווה נאקעט ווייל אז מען מאלעסט טוט מען דאך דאס א גאנצן טאג מ'ווערט דאך נישט זאט פון איינעם און האט אים אזאלכע מכות געגעבן מיטן טו ביי פאר כ'האב געמיינט אז ער הרג'עט אים אויף טויט געווען דארטן דער שמשון גאלדשטיינ'ס זון מיט נאך אפאר און זיי האבן אנגעהויבן שרייען דו שייגעץ לאז אים אפ זאגט ער ער האט געטאטשט מיין זון איך לאז אים נישט אפ ביז איך דערהרג'ע אים. עניוועי, זיי האבן אים אווער פאוערד, ס'געווען בערך פינף זעקס אינגעלייט קעגן אים, מ'האט אים צוגענומען דעם טו ביי פאר, און מ'האט אים געזאגט האסט געטון א פיינעם דזשאב, און מ'האט אים ארויסבאגלייט ביז צו די טיר, גארנישט געטון מער, און יענער האט געכאפט אזאלכע מכות. איז דאס גייט זיין, טשארלס היינס מיינט אז ער העט נישט נעמען עקשאן, ער העט נעמען אזא מעגא חזר אזוי ווי מנחם מענדל דייטש האט געמיינט אז ער וועט נעמען מענדל דייטש ער וועט אים לאזן וואקן, די גאנצע גאס האט זיך דערשראקן, ער האט א מזל אז ער האט אים געגעבן כאטש א האלב יאר ווען נישט דער עולם וואלט אים דערהארגעט, דערהארגעט וואלטן זיי, יעצט האט ער אריין געגעבן א דאס דער מענדל דייטש אז ער האט א פראבלעם ער האט געמופט אויף מאנסי צו ער מוז זיך קומען שטעלן אין ברוקלין. א איד האט אמאל געפרעגט דעם חזון איש ער דארף פארן אויף אמעריקע זיך אפערירן, מיט א שיף איז די סכנה נישט אזוי גרויס דאס פארן, און מיט א פליגער, דעמאלטס אין די סיקסטיס, ווען דער חזון איש איז געווען פיפטי פאר איז ער אוועק, אין די יארן איז נאך געווען א סכנה א פליגער, בקיצור האט ער אים געזאגט דער חזון איש ער זאל פארן מיט א פליגער, פרעגט ער רבי איז דאך אבער א גרעסערע סכנה, זאגט ער ס'איז אבער א קלענערע צייט די סכנה, מיט א פליגער ביסטו געפארן אין צוועלף שעה און מיט א שיף דארפסטו פארן צוויי וואכן, סאו די טיימינג. איז גיט צו אז ס'זאל זיין פונקט אזוי גרויס אדער נאך א גרעסערע סכנה מיט א שיף ווי מיט א פליגער. על כל פנים דא איז אויך די זעלבע. אז מנחם מענדל דייטש זאל דארפן אריין קומען מיט א מאנסי באס און יעדעס מאל ס'איז א ספק אפשר צו טאטשן א קינד איז בעסער טאקע ער זאל זיך דארט שטעלן. און איך פארשטיי בכלל נישט דעם בחור דעם גליק, פארשטיי בכלל נישט דעם יואל גליק, דו ווייסט דאך אז דו ווילסט טאטשן קינדער איז די איינציגע פלאץ איז מאנסי. דארט איז דא א פלאר דער אפגעפליקטע בהמה, און איינער מיט דעם כזית'ל צואה וואס זיין טאטע האט ארויסגעמאכט אין בית כסא פארן אייבערשטנס וועגן, דאס איז דער גאלד, שמעון זאנוויל גאלד, און דעם אומגעלונגענעם ישראל האגער המצרי, א געספוילטער קינד, זיי האבן א גאנצן בית דין, קומען זיך צאם איינמאל א וואך און זיי פירן דאס גאנצע אידישקייט, און איך הער זאגן אז מאטל האט עס נאך אנגעהויבן, מיט דעם האט ער נישט מורא געהאט אז ער האט א פסל'ע מקווה אויך נישט, אבער ווען די שטאט. איז געוואויר געווארן איז ער געבליבן פארשעמט, איז ער געלאפן זאגן ישראל האגער'ן אז ער זאל מיך לייגן אין חרם און זאגן אלע מקוואות זענען פסול. ישראל האגער, צו מיינע מקוואות זענען פסול צו נישט ווייס איך נישט, דיינע ווייס איך זענען פסול. דיין טאטע האט מכשיל געווען טערטי טו יערס מיט א מקווה פסולה דאורייתא, טבילה בכלי, אלע אידן אלע אידענעס פון מאנסי און ער איז וויזשניצער רבי. עניוועי. איז למעשה דער חזיר מנחם מענדל דייטש גייט זיך שטעלן אין מאנסי, איך וויל ענק זאגן מאנסי זאל אבאכט געבן פאר אים ווייל ער איז א חזיר. איינער קאלט מיך אן, וויאזוי ווילסטו ער זאל זיין אפגעהיטן אז ער האט נישט קיין ווייב, מען האט דאך אים צוגענומען דאס ווייב. אפשר וואלט מען געקענט ארבעטן מיטן ווייב אז זי זאל אים צוריק נעמען? און בכלל ס'שטייט דאך במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד פארוואס זאל מען נישט גיין דעם וועג? זאג איך אים איך גיי שוין דעם וועג וואס דארף ער צוריק נעמען יענע פרוי? איך האב פאר דיר אן עצה דו האסט מיידלעך אין שטוב? זאגט ער יא זאג איך אים קענסט דאך אים נעמען וואס דארפסטו דיך משוגע מאכן נעמען צוריק אן אלטע פרוי וואס האט אים שוין גע'גט זי האט אים איבערגעלאזט געב דיין טאכטער. חוץ פון דעם, אוי, וואס מענטשן טוען, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט אין לעיקוואוד איז געווען אפאר מענטשן וואס זענען ארום געפארן און זיי האבן געוואלט אויפפיקן קינדער און טון וואס מען טאר נישט אין די קאר. ס'איז געווארן מורא'דיג אנגעצויגן דער מצב. לעיקוואוד איז דאך א דארף. אויף גאנץ מעדיסאן עוועניו פארקויפט מען דראגס. ס'איז דא בחורים, אסאך ישיבה בחורים דארטן וואס זענען אויף דראגס, נאך נישט, נישט נאר אין די ישיבה, אין ישיבה קטנה אפילו. עניוועי, ס'איז א גרויסע. אומגליק וואס גייט דארט פאר? קיצער די פאליס האבן געארבעט אינאיינעם מיט די קאמיוניטי לידערס, נישט אזוי ווי ביי אונז, מ'גייט אראפ ברענגען נחום ראזענבערג. הערשל קלאר האט געשריבן, געמאכט א טעיפ דעמאלטס, און גאנץ ווילימסבורג ווייסט, נישט די דרייסיג יאר וואס איך האב דא אריינגעלייגט ווי אזוי ווילימסבורג זאלט אויסגעזען. הערשל, מאך, מאך דאס איבער, ווייל איך וויל עס ארויפלייגן אויף מיין בלאג, און איך וויל עס ארויפלייגן אויף מיין האטליין. ווילימסבורג האט אויסגעזען א פיינע אידישע שטאט און נישט אפאר שקצים ווי איר וואס איר האט קאנטראלירט די רבנים. די רבנים קומען דאך יעצט ארויס זענען דאך אזוי, דער עולם קוקט אויף זיי ווי ממש משוגעים וויאזוי האבן אפאר ראצערס געקענט ענק אזוי פירן און וויאזוי זעהט די שטאט אזוי ביטערליך אומגליקליך אויס. זיי זאגן איינער זאגט מיר אה ביי די מיידלעך איז נישט דא די זאכן זאג איך לאמיר דיך אויסלערנען איין זאך. אז נחמיה וועבערמאן וואלט געקענט אויסטוהן א מיידל נאקעט און זי האט נישט דערציילט פאר איר טאטן און פאר איר מאמען, זאלסטו וויסן אז די גאנצע סקול שטינקט אונטער. מיר האבן דערציילט מיידלעך וואס האט זיך געטוהן נחמיה'ס פרשה און ס'האבן געוועהן אפאר ווייבלעך אויך, זיי האבן געזאגט שלמה הערץ ער טאטשט ביי הודו אויף יא, ער טאטשט ביי די דדים, ביי די בריסטן. זאג איך איך גלייב נישט, ער כאפט דיך אן זאגט ער ניין, ער געבט א פאטש אין פנים כאילו ביסט א שלעכט מיידל און ער קלאפט דיך דארט אן. קאמאן סטאפ די גארביטש, ער האט נישט קיין שום רעכט צו קלאפן, אז א מיידל האט געקענט וואוינען מיט א מחנך פון בית רחל איז א סימן די גאנצע סקול שטינקט אונטער, מען לערנט נישט מיט די מיידלעך וואס דאס הייסט צניעות, מען לערנט אז די קליידל זיין לענגער אן אינטש צו קערצער אן אינטש, יא דעם אויבערשטע באטן צו נישט, ס'איז אלעס וויכטיג איך מאך עס נישט אוועק, אבער די מעין טינג איז מיסינג, האסטו אמאל געלערנט אז א מיידל טאר זיך נישט אויסטון פאר א מחנך? דאס האסטו מורא געהאט יו וואר? דער מחנך האט עס מורא געהאט צו זאגן? עניוועי זיי האבן געמאכט יעצט א מורא'דיגע זאך, ס'איז איין סלאוגען און ס'ליגט יעצט אויף אלע קארס, ס'הייסט סטרעינדזשער איקוועלס דעינדזשער, ס'איז אויפן גראם, יעצט האבן מיר דאך פארלוירן א גרויסן בדחן, דעם שווארץ, נו ווער גייט אונז יעצט קענען בדחנות'ן, האבן די גוים זיך גענומען בדחנות'ן. סטרעינדזשער איקוועלס טו דעינדזשער, רבותי זאלט אויסלערנען אלע אייערע קינדער, סטרעינדזשער איקוועלס טו דעינדזשער, די איינציגע זאך איז די דעפינישן פון סטרעינדזשער איז עניבאדי, אפילו דיין טאטע און דיין זיידע און דיין שווער, אלע זענען סטרעינדזשערס, די איינציגע ווער עס איז נישט קיין סטרעינדזשער איז די מאמע פונעם קינד און דער טאטע, אויכעט נאר אויף אזא אופן ווי עס איז אין פאבליק צו עס איז ווי מען זאגט אונטער נארמאלע אומשטענדן. בייט איינמאל אז די מאמע זעהט ער פארט מיטן קינד צופיל ריידס, מען כאפט יעצט מען האט יעצט אויך געכאפט א אינגערמאן, די אייגענע קינד האט ער גענומען פאר א רייד, נישט געטראפן אן אנדערן דעם מורא געהאט מ'עט אים כאפן, האט ער געיוזט זיין אייגן קינד. רבותי, די דעפינישן סטרעינדזשער איז זייער א שווערע דעפינישן, דעם וועם דו מיינסט ער איז נישט קיין סטרעינדזשער איז נאך מער סטרעינדזש ווי א סטרעינדזשער, סטרעינדזשער איקוואלס דעינדזשער. שוין, יעצט וועל איך ענק לאזן, די וואך גיין, כ'האב נאך אסאך צו רעדן, אבער דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי אז מען זאל וואטשן די קינדער.